בעזרת השם יתברך מסכת קידושין דף ס"א, מ'הייבט אן דף ס' עמוד ב' ביי די משנה אונטן, זאגט די הייליגע משנה, איז אזוי, מיר האבן געזען אין די פריערדיגע משנה, אז טאמער איינער איז מקדש א פרוי על מנת שיש לי מאתיים זוז, על מנת אז ער האט צוויי הונדערט זוז, הרי זו מקודשת ויש לו, איז זי טאקע מקודשת טאמער ער האט. צוויי הונדערט זוז, האט די משנה ווייטער געזאגט וואס איז טאמער איינער איז מקדש א פרוי על מנת שאראך מאתיים זוז, אז כ'עט דיר ווייזן צוויי הונדערט זוז, איז דא הרי זו מקודשת, ויראה לה, איז זי טאקע מקודשת און ער דארף איר ווייזן, און די משנה האט אויסגעפירט ואם הראה על השולחן אינה מקודשת טאמער ס'איז א שולחני וואס האנדלט מיט געלט קען ער נישט ווייזן יענעמס געלט, ער דארף ווייזן די אייגענע געלט, איז זאגט יעצט די משנה ענליכע דינים, על מנת שיש לי בית כור עפר וואס איז טאמער איינער האט מקדש געווען א פרוי על מנת אז ער האט א בית כור א פעלד וואס איז גרויס א בית כור, וואס טייטש א בית כור? איז כור דאס א געוויסע מדידה, כור דאס איז דרײַסיק סאה, איז א פעלד וואס מען קען דארט איינפלאנצן דרײַסיק סאה שעורים ווערט גערופן א בית כור. יעצט ווי רש"י מאכט די חשבון פונקט ווי גרויס דאס דארף זיין, איז ברענגט רש"י אז די משכן די חצר המשכן איז געווען פופציג אמה אויף הונדערט אמה, און דארט האט מען געקענט איינפלאנצן צוויי סאה, יעצט ווען מען שמועסט א בית כור, איז א פלאץ ווי מען קען איינפלאנצן דרײַסיק סאה וואס דאס איז פֿופֿצן מאל גרעסער וואס דאס איז א שטח פון פֿופֿציק אמה אויף טויזנט פֿינף הונדערט אמה אדער אין אנדערע ווערטער א שטח פון צוויי הונדערט דרײַ און זיבעציק אמה אויף צוויי הונדערט דרײַ און זיבעציק אמה מיט נאך אביסל עכ"פ ווען א מאן זאגט ער איז מקדש א פרוי על מנת אז ער האט אזא גרויסע פעלד איז טאקע הרי זו מקודשת איז זי מקודשת ויש לו בתנאי אז ער האט טאקע אזא גרויסע פעלד. זאגט די משנה ווייטער וואס איז טאמער א מאן איז מקדש א פרוי על מנת שיש לי במקום פלוני, על מנת אז ער האט אזא גרויסע פעלד אין יענע און יענע פלאץ, איז דעמאלטס איז די דין אם יש לו באותו מקום מקודשת ואם לאו אינה מקודשת, טאמער האט אויף יענע פלאץ א פעלד איז זי טאקע מקודשת, טאמער האט נישט אויף יענע פלאץ א פעלד נאר אין א צווייטע פלאץ איז די פרוי נישט מקודשת, מ'עט זען אין די גמרא וואס די חידוש דא איז. זאגט די משנה ווייטער על מנת שאראך בית כור עפר, טאמער איז ער איר מקדש על מנת אז כ'עט דיר ווייזן א פעלד וואס איז גרויס א בית כור, איז דא הרי זו מקודשת ויראנה, איז זי מקודשת און ער דארף איר טאקע ווייזן די פעלד, אבער ס'דארף זיין זיין פעלד, ער קען נישט ווייזן א צווייטנס פעלד ואם הראה בבקעה, טאמער ער ווייזט איר אין עפעס א טאל, קוק, כ'ווייז דיר דארט איז דא א פעלד גרויס א בית כור די פעלד איז נישט זיינס, איז אינה מקודשת, איז דא אוודאי די פרוי נישט מקודשת. זאגט די הייליגע גמרא, איז ווי מ'האט געזען אין די משנה, ווען א מאן איז מקדש א פרוי על מנת שיש לי בית כור איז די דין אז די פרוי איז מקודשת און די משנה האט געזאגט ויש לו נאר טאמער די מאן האט יעצט איז משמע פון ויש לו אז נאר טאמער ער האט עדים וואס די עדים זאגן טאקע אז ער האט א בית כור וואס איז טאמער ער האט נישט קיין עדים ער קען נישט אויפווייזן אז ער האט א בית כור איז לכאורה משמע ביי אונזער משנה אז דעמאלטס איז די פרוי נישט מקודשת זי קען חתונה האבן מיט א צווייטן אבער אויף דעם פרעגט די גמרא די זעלבע קשיא בעצם וואס מען האט נעכטן געזען אויף די נעכטיגע משנה וניחוש שמא יש לו, פארוואס זאל מען נישט חושש זיין אפילו ער האט נישט קיין עדים, אבער אפשר האט ער א בית כור, אונז ווייסט מען נאכנישט פון דעם, איז אויב אזוי לפחות זאל די פרוי זיין א ספק מקודשת, ועוד, נאך מער פרעגט די גמרא, שטייט קלאר אין די ברייתא אז ס'איז טאקע אזוי, תניא, חיישינן שמא יש לו אז אפילו ער האט נישט קיין עדים, איז מען חושש אז אפשר האט ער א בית כור, און מילא די פרוי ספק מקודשת, און פארוואס שטייט דאס נישט ביי אונזער משנה? ענטפערט די גמרא לא קשיא, הא בקידושי ודאי, הא בקידושי ספק, פשט אין הכי נמי, אונזער משנה האט נישט גערעדט, פון קידושי ספק, די ברייתא רעדט פון קידושי ספק, אונזער משנה רעדט נאר פון קידושי וודאי, קידושי וודאי זאגט אונז די משנה, ווייסט ווען די פרוי איז מקודשת בוודאי, ווען ס'איז דא עדים אז די מאן האט א בית כור, אז האט נישט קיין עדים איז זי נישט מקודשת בוודאי, אבער אוודאי, קידושי ספק, איז אלעמאל דא ווייל מ'איז אלעמאל חושש אז אפשר האט ער א בית כור, פרעגט אבער די גמרא, למה לי למיתני גבי ארעא, ולמה לי למיתני גבי זוזי, פשט לכאורה האמער דא צוויי מאל וואס די משנה חזר'ט איבער דעם זעלבן דין, די פריערדיגע משנה און ביי אונזער משנה, און בעצם אין ביידע משניות שטייט די זעלבע זאך נאר אין די פריערדיגע משנה רעדט מען פון געלט און דא רעדט מען פון א בית כור, אין די פריערדיגע משנה האמיר געזען אז טאמער ס'איז דא עדים אז די מאן האט געלט דעמאלטס איז די פרוי אוודאי מקודשת און מ'האט נעכטן אויך געזען א ברייתא אז טאמער ס'איז נישט דא קיין עדים דארף מען חושש זיין אז אפשר האט ער געלט, און מילא איז זי נאר ספק מקודשת, און ביי אונזער משנה חזר'ט זיך איבער די זעלבע דין ביי א בית כור, אז טאמער ס'איז דא עדים אז ער האט א בית כור איז זי וודאי מקודשת, טאמער נישט איז זי נאר ספק מקודשת, וואס דארף מען איבערחזר'ן די זעלבע דין צוויי מאל? ענטפערט די גמרא צריכא, מען דארף האבן דא דעם צווייטן מאל, די משנה דארף עס איבערחזר'ן פארוואס? ווייל דאי אשמעינן גבי זוזי, משום דעבידי אינשי דמצנעי, אבל ארעא אימא אי דאית ליה ארעא קלא אית ליה, קא משמע לן, פשט זאגט די גמרא ווען עס וואלט נאר געווען די פריערדיגע משנה, וואלט איך געזאגט אזוי, ווען ס'קומט צו געלט, ביי געלט זאגט מען טאקע אז אפילו א מענטש וואס האט נישט קיין עדים אז ער האט געלט דארף מען חושש זיין אז אפשר האט ער געלט, ווייל ס'איז דא אזא מושג אז א מענטש באהאלט זיין געלט, אבער ווען ס'קומט צו א בית כור, ס'קומט צו א שטיקל קרקע, איז דא וואלט געווען א צד צו זאגן אז טאמער האט נישט קיין עדים אז ער האט דעם בית כור, איז אוודאי האט ער עס נישט, ווייל טאמער וואלט עס געהאט וואלט געווען א קול, דאס איז די חידוש. פון די תנא פון די משנה אז ס'איז נישט אזוי, פשט היות וואס די משנה האט געשריבן אונזער משנה לעבן יענע משנה, איז ווייל די משנה האט געוואלט זאגן אז ביידע דינים זענען די זעלבע אז אזוי ווי ביי געלט זאגט מען אז ווען א מענטש האט נישט קיין עדים איז מען חושש אפשר האט ער און מילא די פרוי מקודשת מספק הוא הדין ביי קרקעות אפילו א מענטש קען נישט אויפווייזן אז ער האט דעם בית כור איז מען אלעמאל חושש אפשר האט ער און מילא די פרוי איז מקודשת מספק. זאגט די הייליגע גמרא, האמיר ווייטער געזען אין די משנה על מנת שיש לי במקום פלוני אם יש לו וכו' אז טאמער די מאן האט געזאגט פארן פרוי א תנאי על מנת ער האט א בית כור אין יענע און יענע פלאץ, האט די משנה געזאגט טאמער ער האט אין יענע פלאץ א בית כור איז זי מקודשת און אז נישט נישט, פרעגט די גמרא פשיטא וואס די חידוש? ענטפערט די גמרא די חידוש איז, מהו דתימא, אמר לה, מאי נפקא לך מינה, אנא טרחנא ומייתינא, פשט וואלט געווען א צד צו זאגן אז ווען די מאן זאגט פארן פרוי כ'האב א בית כור דארט, און שפעטער ווערט נתברר אז ס'איז נישט דארט ס'איז אויף א צווייטן פלאץ, זאל מען נאך אלץ אפשר זאגן אז די פרוי איז מקודשת, ווייל די מאן קען זאגן פארן פרוי, וואס גייט דיך אן ווי די בית כור איז ס'דא ס'דארט, די נקודה איז אז כ'האב א בית כור, כ'האב ווי צו ברענגען פרנסה, כ'האב פון ווי אהיים צו ברענגען תבואה, איז דו דארפסט נישט שלעפן די תבואה, איך וועל שוין שלעפן די תבואה, די פעלד איז טאקע ווייטער ווי דו האסט געמיינט, אבער איך וועל עס שלעפן פון דארט, קא משמע לן, דאס איז די חידוש פון אונזער משנה אז ס'איז נישט אזוי, נאר היות וואס די מאן האט געזאגט א תנאי אז ער האט א בית כור אויף דעם פלאץ, קען ער נישט יעצט קומען שרייען ער האט עס אויף א צווייטע פלאץ אבער ער'ט שוין שלעפן די תבואה. זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזען אין די משנה על מנת שאראך בית כור עפר, אז טאמער די מאן האט געזאגט איך בין דיר מקדש על מנת אז כ'עט דיר ווייזן א בית כור עפר, איז זי מקודשת טאמער ער ווייזט איר. יעצט ברענגט די גמרא א ברייתא תנא, האמיר געלערנט אין א ברייתא לא נתכוונה זו אלא לראות משלו, פשט פארשטייט זיך די פרוי דארף זען זיין בית כור, דהיינו דאס וואס די מאן האט געזאגט א תנאי אז ער גייט איר ווייזן א בית כור, די פרוי איז נישט קיין שוטה, זי זוכט נישט דא סתם צו זען א בית כור, אוודאי האט זי אינזינען געהאט צו זען זיין בית כור, טאמער קען ער נישט ווייזן זיין אייגענע בית כור, איז אוודאי די פרוי נישט מקודשת. האמיר טאקע געזען אין די משנה אז ואם הראה בבקעה אינה מקודשת, טאמער די מאן ווייזט ווייזט איר סתם עפעס א בית כור אין עפעס א טאל, איז זי נישט מקודשת, פרעגט די גמרא פשיטא, וואס די חידוש? פארשטייט זיך אז ער האט נישט קיין בית כור, ער ווייזט יענעמ'ס בית כור, איז די פרוי נישט מקודשת, ענטפערט די גמרא לא צריכא, דנקיט בדסתורא, פשט, דא רעדט זיך ביי אן אופן וואס די מאן האט א שותפות מיט א צווייטן, די מאן איז א אריס ביי א צווייטן, פשט, די מאן ארבעט ביי א צווייטן אין פעלד און די הסכם איז ער העט ארבעטן פאר יענעם און יענער צאלט אים מיט פראצענטן, פופציג פראצענט פון די תבואה וואס ס'וועט וואקסן גייט צום מאן. איז דא וואלט געווען א צד צו זאגן אז אפשר זאל מען אנקוקן די פעלד אז ס'באלאנגט טאקע פארן מאן, און אז א מאן זאגט פאר א פרוי כ'בין דיר מקדש על מנת כ'עט דיר ווייזן א בית כור, און ער ווייזט דער בית כור, אפשר איז די פרוי מקודשת, דאס איז די חידוש אין די משנה אז ס'איז נישט אזוי, ס'העלפט נישט אז ער האט דא עפעס א שותפות אין די רווחים, ער דארף באמת זיין א בעלים אויף א בית כור, טאמער ער האט נישט קיין אייגענע בית כור איז די פרוי נישט מקודשת. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, גבי הקדש תנן, ווען ס'קומט צו הקדש ברענגט די גמרא א משנה אין ערכין, איז אזוי, שטייט אין די משנה, די משנה רעדט דארט פון איינער וואס האט מקדיש געווען זיין שדה אחוזה, איז אזוי, שטייט אין פסוק, ואם משדה אחוזתו יקדיש, יקדיש איש להשם, טאמער א מענטש איז מקדיש זיין שדה אחוזה, זאגט דער פסוק, והיה ערכך לפי זרעו זרע חומר שעורים בחמישים שקל כסף, פשט ווען איינער איז מקדיש זיין שדה אחוזה, איז זאגט דער פסוק, אז טאמער ער וויל עס אויסלייזן, ער וויל גיין צו הקדש צוריק אויסלייזן זיין פעלד, איז שאצט מען נישט אפ די פעלד וויפיל ס'ווערט און אזויפיל געלט דארף מען באצאלן, נישט אזוי לייזט מען אויס א שדה אחוזה נאר וויפיל דארף מען באצאלן, דער פסוק זאגט א פונקטליכע סכום, אז פאר יעדע זרע חומר שעורים, וואס אין אנדערע ווערטער דאס א בית כור, א פלאץ ווי מען קען איינפלאנצן א חומר שעורים א כור פון שעורים, א בית כור, איז פאר יעדע בית כור באצאלט מען פופציג שקל, דאס איז די סכום וואס מען באצאלט פאר הקדש און אזוי קען מען אויסלייזן א שדה אחוזה וואס מ'האט מקדיש געווען. איז שטייט אין די משנה אזוי, המקדיש שדהו בשעת היובל, איינער וואס איז מקדיש א שדה אחוזה, בשעת וואס יובל איז נוהג, יובל האט נאר נוהג געווען בשעת וואס די שבטים זענען געווען אין ארץ ישראל, נאכדעם וואס א חלק פון די שבטים זענען אוועק פון ארץ ישראל איז שוין מער נישט געווען קיין יובל, איז דער דין פון פופציג שקל פאר א בית כור איז נאר בזמן שהיובל נוהג, נאכדעם וואס איז מער נישט געווען קיין יובל, אז מען האט געוואלט אויסלייזן א שדה אחוזה פון הקדש האט מען געדארפט באצאלן וויפיל די פעלד איז באמת ווערט, אבער בזמן וואס יובל איז נוהג טאמער איינער האט מקדיש געווען א שדה אחוזה, זאגט די משנה, נותן בזרע חומר שעורים חמשים שקל כסף, אזוי ווי שטייט אין פסוק, פאר יעדע בית כור באצאלט מען פופציג שקל. זאגט יעצט די משנה, וואס איז טאמער היו נקעים עמוקים עשרה טפחים, וואס איז טאמער אינעם פעלד איז געווען דארט אזעלכע גריבער וואס זענען טיף צען טפחים, או סלעים גבוהים עשרה טפחים, אדער שטיינער וואס זענען הויעך צען טפחים, דעמאלטס איז די דין אין נמדדין עמה, פשט דעמאלטס זאגט מען נישט אז מען מעסט די גריבער מיט די שטיינער, צוזאמען מיט די רעשט פון דעם פעלד, פשט ווען מען קומט דא מעסטן דעם בית כור, פאר יעדע בית כור צאלן פופציג שקל, קען מען נישט מעסטן קיין גריבער און קיין שטיינער, נאר די גריבער און די שטיינער איז אן עקסטערע חשבון, פאר די גריבער און פאר די שטיינער דארף מען באצאלן באמת וויפיל ס'ווערט, אבער אויף די רעשט פון די פעלד, איז באצאלט מען פופציג שקל פאר א בית כור, אבער דאס איז אלץ טאמער די גריב איז טיף צען טפחים, אדער די שטיין איז הויעך צען טפחים, וואס איז טאמער פחות מכאן, ס'איז ווייניגער ווי צען טפחים, דעמאלטס נמדדין עמה קען מען עס אריינרעכענען אינעם חשבון פון די רעשט פון די פעלד, בשעת וואס מ'מעסט די בית כור קען מען אויך מעסטן די קליינע שטיינער און די קליינע גריבער, און פאר יעדן בית כור באצאלט מען פופציג שקל, אזוי שטייט אין א משנה, יעצט והוינן בה, אויף דעם איז דא א קשיא, נהי דבהדי ארעא לא קדשי, נקדשו באפי נפשייהו. פשט, פרעגט די גמרא אויף דעם משנה איך פארשטיי נישט וואס דו זאגסט מיר דא, דו זאגסט מיר דא אז טאמער א מענטש האט א פעלד וואס ס'איז דא אין דעם א גרויסע גריב, איז היות וואס די גריב איז גרויס און טיף, ס'איז טיף צען טפחים, איז קען מען עס נישט רעכענען מיט די רעשט פון די פעלד, די גריב רעכנט מען באזונדער, אויף די פעלד אליין באצאלט מען פופציג שקל א בית כור, די גריב רעכנט מען וויפיל ס'איז באמת ווערט, אבער אויף דעם פרעגט די גמרא פארוואס? וואס איז אנדערש די גריב פון די רעשט פון די פעלד? פשט, לאמיר שוין זאגן אז א גריב וואס איז טיף צען טפחים קוק איך אן אלס א שטח פאר זיך. ס'איז נישט די זעלבע זאך ווי די פעלד אליין, ס'איז א שטח פאר זיך. אבער איז וואס? איז פיין, קוק עס אן ווי צוויי שטחים. ס'איז דא א שטח אויבן, ס'איז דא א שטח אונטן. ווי גרויס איז די שטח אויבן? לאמיר זאגן ס'איז צוויי בית כור, פאר יעדע בית כור באצאלט מען פופציג שקל, איז הונדערט שקל העט מען באצאלן אויסצולייזן די אויבערשטע שטח. יעצט ווי גרויס איז די גריב? לאמיר זאגן די גריב האבן מיר געשמועסט איז טיף צען טפחים, אבער לאמיר זאגן די די ברייטקייט פון די גריב איז אויך א בית כור. איז פאר די בית כור, פאר די גריב העט מען באצאלן פופציג שקל. וואס איז עפעס אנדערש די דין פונעם גריב ווי די דין פון די רעשט פון די פעלד פארוואס ביי די גריב זאגסטו מיר פלוצלינג אז מ'דארף באצאלן וויפיל ס'ווערט אליין יעצט ווי רש"י רעדט אויס גאנץ גוט אויף די ווענט פון די גריב די ווענט ארום און ארום וואס דאס איז הויעך צען טפחים זאגסטו מיר אז די ווענט פאר די ווענט דארף מען באצאלן וויפיל וואס ס'איז באמת ווערט דאס קען מען נאך פארשטיין ווייל די ווענט דאס איז מחיצות דאס הייסט נישט קיין חלק נישט פונעם אויבערשטן שטח נישט פונעם אונטערשטן שטח אויף דעם קען איך נאך הערן אז מען דארף באצאלן וויפיל ס'ווערט אבער די אונטערשטע חלק פון די גריב, די ערד פון די גריב, פארוואס זאל מען נישט באצאלן אויף דעם באזונדער פופציג שקל א בית כור? פשט וואס גייט מיך אן אז ס'איז א שטח פאר זיך, איינס מיט איינס איז אויכעט צוויי, איז קוק עס אן ווי צוויי שטחים. זאגט די גמרא וכי תימא העסטן וועלן ענטפערן כמה דלא הוה בית כור לא חשיב, פשט קענסט מיר אפשר ענטפערן אז דא רעדט זיך ביי א ציור וואס די גריב איז נישט גרויס א בית כור און אז ס'איז ווייניגער ווי א בית כור איז נישט דא די ענין קען מען נישט באצאלן פופציג שקל א בית כור טאמער ס'איז נישט דא קיין בית כור, פאר דעם דארף מען באצאלן וויפיל ס'איז באמת ווערט. אבער אויף דעם פרעגט די גמרא ס'איז נישט ריכטיג, ורמינהו כ'וועל דיר פרעגן א סתירה שטייט קלאר אין א ברייתא נישט אזוי, די ברייתא דרשנ'ט פון די ווארט שדה שטייט אין פסוק ואם משדה אחזתו, וואלט נישט געדארפט שטיין שדה, שדה מה תלמוד לומר, ס'וואלט געקענט שטיין ואם אחזתו, און וואס דרש'נט מען פון שדה, לפי שנאמר זאגט די ברייתא, נאר ווייל היות ס'שטייט אין פסוק זרע חומר שעורים בחמשים, אין לי אלא שהקדיש בענין הזה, מנין לרבות לתך, פשט אז שטייט אין פסוק אז פאר יעדע בית כור באצאלט מען פופציג שקל, ווייס איך אז פאר א בית כור צאלט מען פופציג שקל אבער וואס טוט זיך מיט א לתך לתך דאס איז א האלבע כור אדער וחצי לתך א פערטל כור אדער סאה אדער תרקב דאס איז א האלבע סאה וחצי תרקב א פערטל סאה ואפילו רובע א פערטל פון א פערטל א אכטל ווי ווייסט מען מנין אז דארט רעכנט מען אויך די זעלבע פרייז פופציג שקל א בית כור און טאמער ס'איז האלבע א האלבע בית כור צאלט מען פינף און צוואנציג שקל און אזוי ווייטער תלמוד לומר שדה מכל מקום פון שדה דרש'נט מען אז אלעמאל דאס איז די פרייז און זעהט מען דא אז אפילו די גריב איז נישט גרויס א בית כור וואלט די פרייז אויך געדארפט זיין פופציג שקל א בית כור פאר די גריב אליין, איז וואס גייט מיך אן אז די גריב איז טיף צען טפחים, איז פאר דעם זאגסטו עס א שטח פאר זיך, איז באצאלט מען טאקע פאר צוויי שטחים? ענטפערט די גמרא, אמר מר עוקבא בר חמא, הכא בנקעים מלאים מים עסקינן, משום דלאו בני זריעה נינהו, פשט ענטפערט מר עוקבא, אז די משנה רעדט זיך אז די גריבער זענען אנגעפילט מיט וואסער, איז אז ס'אנגעפילט מיט וואסער קען מען דארט גארנישט איינפלאנצן, אז מ'קען נישט גארנישט איינפלאנצן, איז אויף דעם איז נישט געזאגט געווארן די פרייז פון פופציג שקל א בית כור, ווייל שטייט אין פסוק זרע חומר שעורים, מען דארף דארט קענען איינפלאנצן א כור שעורים, דא קען מען גארנישט איינפלאנצן, איז דערפאר זאגט די משנה אז דא איז נישט דא די פרייז פון פופציג שקל א בית כור נאר דא דארף מען באמת באצאלן וויפיל ס'ווערט. דייקא נמי, די גמרא ברענגט טאקע א ראיה אז פון דעם רעדט די משנה פון א גריב וואס איז אנגעפילט מיט וואסער, ווייל דקתני דומיא דסלעים גבוהים, די משנה רעדט דאך פון גריבער און אויך פון הויכע שטיינער, איז אזוי ווי אויף שטיינער קען מען גארנישט איינפלאנצן, רוב שטיינער על כל פנים קען מען גארנישט איינפלאנצן, די זעלבע זאך דער גריב רעדט זיך אויך א גריב וואס מען קען נישט איינפלאנצן פשט א גריב וואס איז אנגעפילט מיט וואסער שמע מינה איז טאקע א גוטע ראיה אי הכי אויב אזוי אפילו פחות מכאן נמי פשט טאמער ס'רעדט זיך טאקע פון א גריב וואס איז אנגעפילט מיט וואסער איז וואס גייט מיך אן אז ס'איז טיף צען טפחים פשט פארוואס ווען ס'איז טיף צען טפחים זאגסטו מ'שאצט עס אפ באזונדער פאר זיך אויף דעם דארף מען צאלן די ריכטיגע פרייז ווען ס'איז ווייניגער ווי צען טפחים דארט באצאלט מען דער געהעריגע פרייז מען רעכנט עס צוזאם מיט די רעשט פון די פעלד, פשט נאכדעם וואס האסט מיר מחדש געווען אז א שטח וואס מען קען דארט נישט איינפלאנצן קען מען נישט אריינרעכענען, איז וואס א חילוק ווי טיף דאס איז, ענטפערט די גמרא, איך וועל דיר זאגן ס'איז דא א חילוק, ווייל הנהו נאגני דארעא מיקרו שידרא דארעא מיקרו, פשט א לאך וואס איז נישט טיף צען טפחים רופט מען ניטאמאל א לאך, מען רופט עס ניטאמאל א גריב, מען רופט עס נגאני דארעא, פשט א שיסל פון די ערד, א שיסל פון די פעלד, די זעלבע זאך א שטיין וואס איז נישט הויך קיין צען טפחים, רופט מען א שדרה פון די פעלד, ס'הייסט ממש א חלק פון די פעלד, פשט כל עוד וואס ס'איז ווייניגער ווי צען טפחים הייסט עס ממש א חלק פון די פעלד, איז דערפאר קען מען דאס אריינרעכענען מיט די רעשט פון די פעלד, מען באצאלט פופציג שקל א בית כור, אבער ברגע וואס ס'איז טיפער פון צען טפחים אדער העכער פון צען טפחים, איז דאס שוין א שטח פאר זיך, און אז מען קען דארט נישט איינפלאנצן, קען מען נישט באצאלן פופציג שקל א בית כור פאר דעם, נאר דאס איז א באזונדערע חשבון מען דארף באצאלן באמת וויפיל ס'איז ווערט. קומט אויס למעשה, אז אונז זעהן מיר דא, אז ווען ס'קומט צו הקדש, איז טאקע ביי א שטח וואס מען קען נישט איינפלאנצן, א גריב וואס מען קען נישט איינפלאנצן אדער אנגעפילט מיט וואסער, דארט טאקע איז די דין אז די פרייז טוישט זיך, יעצט דארף מען באצאלן וויפיל ס'איז ווערט. אבער וואס טוט זיך אז מען קען יא איינפלאנצן, דעמאלטס אוודאי האט מען געזען אז טאקע מ'קוקט עס אן ווי צוויי פעלדער, אבער ווי נישט ווי, מ'באצאלט פופציג שקל א בית כור, סיי אויף די אויבערשטע שטח סיי אויף די אונטערשטע שטח. פשט, טאמער ס'איז דא א גריב אדער א שטיין אין א פעלד וואס איז הויך צען טפחים זאל זיין וואס זאל זיין, טאמער מ'קען דארט איינפלאנצן, רעכנט מען דאס אריין אין די רעשט פון די פעלד, מ'באצאלט פופציג שקל א בית כור פאר אלעס, סיי פאר די אויבערשטע שטח די אונטערשטע שטח אויפן שטיין אונטערן שטיין אינעם גריב, איבעראל באצאלט מען פופציג שקל א בית כור. אזוי געפינט מען ביי הקדש. יעצט גבי מכר תנן. ווען סקומט צו מכירה צו פארקויפן, ווען א מענטש פארקויפט א פעלד, איז שטייט אין א משנה, די משנה זאגט אין בבא בתרא, האומר לחבירו, איינער וואס זאגט פאר זיין חבר, בית כור עפר אני מוכר לך, איך פארקויף דיר א בית כור א שטח פון א בית כור, והיו שם נקעים עמוקים עשרה טפחים או סלעים גבוהים עשרה טפחים, און אינעם פעלד איז דא לעכער וואס איז טיף צען טפחים אדער שטיינער וואס איז הויעך צען טפחים, אין נמדדין עמה, דעמאלטס קען מען נישט רעכענען די גריבער מיט די שטיינער אלס א חלק פונעם בית כור, פשט, דער מוכר דארף געבן פארן לוקח א בית כור אן די גריבער אן די שטיינער, דאס איז נישט קיין חלק פונעם חשבון, פחות מכאן, טאמער עס איז ווייניגער פון צען טפחים דעמאלטס נמדדין עמה קען מען דאס יא אריינרעכענען צוזאמען מיט די רעשט פון די פעלד, יעצט ואמר מר עוקבא בר חמא, אף על פי שאין מלאים מים, פשט, דער דין איז אפילו עס איז נישט אנגעפילט מיט וואסער, אפילו דער גריב איז נישט אנגעפילט מיט וואסער מען קען אלעס איינפלאנצן אינעם גריב, זאגט מען נאכאלץ אז טאמער עס איז טיף צען טפחים רעכנט מען עס נישט אריין מיט די רעשט פון דעם פעלד פארוואס, מאי טעמא, אמר רב פפא לפי שאין אדם רוצה שיתן את מעותיו בשדה אחת, ויראה לו כשניים וכשלושה מקומות, ווייל ווען א מענטש קויפט א פעלד וויל ער נישט די פעלד זאל זיין צוטיילט, פשט ס'איז א שווערע עבודה צאמצונעמען פון די חלק פונעם פעלד יענע חלק פונעם פעלד א טיפע חלק א הויכע חלק, א מענטש וויל דאס נישט, און ממילא אז איינער קויפט פון א צווייטן א בית כור מיינט ער איין שטח, איז טאמער דא דא א לאך וואס איז טיף צען טפחים קענסט נישט אריין רעכענען אין דעם שטח, איז דאס האט ער נישט געקויפט. זעמער דא אז ווען ס'קומט צו מכירה, איז אנדערש ווי ביי הקדש, ביי הקדש האט מען געזען אז די אלע לעכער טאמער מען קען דארט איינפלאנצן איז רעכנט מען דאס אריין מיט די רעשט פון די הקדש מען קען עס פודה זיין פאר פופציג שקל א בית כור אזוי ווי די רעשט פון די פעלד ווען עס קומט צו מכירה זאגט מען ניין די אלע לעכער די אלע שטיינער איז א באזונדערע חשבון טאמער א מענטש פארקויפט א בית כור רעכנט מען נישט אריין די לעכער מיט די שטיינער איז פרעגט אונז די גמרא הכא מאי להקדש מדמינן לה, או למכר מדמינן לה. פשט ווען איינער איז מקדש א פרוי און ער זאגט איר אז ער האט א בית כור, איז רעכנט מען אריין די אלע לעכער און די אלע שטיינער אינעם בית כור אדער נישט? אפשר זאגט מען אזוי ווי ביי הקדש אז מען רעכנט עס יא אריין, אדער אפשר ניין אזוי ווי ביי מכירה רעכנט מען עס נישט אריין איז דא רעכנט מען עס אויך נישט אריין. ענפערט די גמרא, מסתברא להקדש מדמינן לה, דאמר לה, אנא טרחנא וזרענא ומייתינא, פשט ס'איז מסתבר דא אז מ'איז דאס מדמה צו הקדש, פשט אז מ'רעכנט יא אריין די גריבער און די שטיינער פארוואס? ווייל ביי מכירה האט מען טאקע געזען מ'קען עס נישט אריינרעכענען, ווייל דער קונה קען זאגן פארן מוכר איך וויל נישט אסאך שטחים איך וויל נישט א הויכע שטח א נידריגע שטח איך האלט זיך נישט ביים פארען מיט דעם, אבער דא ווער גייט זיך פארען מיט די פעלד ווער גייט אהיים ברענגען די תבואה? די מאן, איז זאגט די מאן פאר די פרוי וואס גייט דיך אן א הויכע שטח א נידריגע שטח איך ברענג אהיים די תבואה איך גיי זיך מטריח זיין און ממילא דא אוואדע איז מען יא כולל די אלע טיפע גריבער און די אלע הויכע שטיינער טאמער מען קען איינפלאנצן אין דעם און אויף דעם. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, ר' מאיר אומר, ר' מאיר זאגט, כל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן, יעדע תנאי וואס איז נישט קיין תנאי כפול אזוי ווי די תנאי פון בני גד ובני ראובן ווי מען וועט שוין זעהן, אינו תנאי איז נישט קיין תנאי, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, ויאמר אליהם אם יעברו בני גד ובני ראובן וכתיב ואם לא יעברו חלוצים, פשט אזוי, ווען כלל ישראל איז געשטאנען ביי עבר הירדן, אויפן מזרח זייט פונעם ירדן, איידער מ'איז אריבער דעם ירדן אריין אין ארץ ישראל, איז דארט געווען א שטח וואס האט זיך גערופן ארץ הגלעד, יעצט, בעצם וואלט געדארפט זיין אז די ארץ הגלעד כלל ישראל האט עס כובש געווען, שפעטער איז מען אריבער די ירדן האט מען כובש געווען די רעשט פון ארץ ישראל, איז בעצם וואלט געדארפט זיין אז ווען מ'צוטיילט ארץ ישראל, אזוי איז געווען די פלאן, איז ארץ ישראל העט מען צוטיילן אויף צוועלף חלקים, און יעדע שבט קריגט א חלק, און זעלבע זאך דעם ארץ הגלעד האט מען אויך בעצם געזאלט צעטיילן אויף צוועלף, און יעדן שבט קריגט א חלק סיי אין ארץ ישראל און סיי אין ארץ הגלעד, אבער די בני גד און די בני ראובן האבן געזאגט פאר משה רבינו, אונז וויל מיר נישט קיין חלק די אנדערע זייט ירדן, אונז וויל מיר נישט קיין חלק אין ארץ ישראל, אונז וויל מיר דעם גאנצן שטח דא, דעם גאנצן ארץ הגלעד, זאל געהערן פאר אונז, אנשטאטס דעם וואס אונז זאל מיר קריגן דארט א חלק. האט משה רבינו זיי געזאגט, געזונטערהייט, עטס קענטס האבן ארץ הגלעד, אבער מיט איין תנאי, פשט זאל נישט זיין א מצב אז עטס קריגט יעצט דעם חלק און עטס דארפטס נישט אריינגיין אין ארץ ישראל העלפן כלל ישראל מלחמה האלטן דארט מיט אלע גוים, ניין, האט משה רבינו זיי געזאגט, ויאמר משה אליהם, אם יעברו בני גד ובני ראובן אתכם את הירדן כל חלוץ למלחמה לפני ה', ונכבשה הארץ לפניכם, ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחוזה, פשט האט משה רבינו געזאגט, טאמער די בני גד ובני ראובן עלן אריין גיין אין ארץ ישראל צוזאמען מיט כלל ישראל, און זיי עלן מלחמה האלטן, זיי עלן שטיין פון פארנט, זיי עלן מלחמה האלטן, זיי עלן צוהעלפן מיט די מלחמה, דעמאלטס איז עלן זיי קריגן טאקע דעם ארץ הגלעד די שטח וואס זיי ווילן, ביי עבר הירדן. טאמער אבער נישט, משה רבינו האט צוגעלייגט, טאמער אבער נישט, האט משה רבינו געזאגט, אם לא יעברו, טאמער זיי עלן נישט אריבער גיין חלוצים אתכם צוזאמען מיט כלל ישראל אריין אין ארץ ישראל אריין, דעמאלטס ונאחזו בתוככם בארץ כנען, עלן זיי קריגן א שטח צוזאמען מיט די רעשט פון ענק אין ארץ כנען. פשט משה רבינו האט דא געמאכט א תנאי, טאמער זעלן מלחמה האלטן מיט ענק קריגן זיי די שטח וואס זיי ווילן, אז נישט קריגן זיי א שטח אזוי ווי יעדער באקומט, יעצט לכאורה פארוואס האט משה רבינו געדארפט כופל זיין דעם תנאי, דאפלען דעם תנאי, ער האט געקענט זאגן פשוט, טאמער זיי גייען אריין מיט ענק אין ארץ ישראל קריגן זיי דעם ארץ הגילעד, און אונז עמיר אליין פארשטיין און אז נישט נישט, מכלל הן אתה שומע לאו, א מענטש קען דאס אליין מאכן דעם חשבון, נאר וואס דען זאגט ר' מאיר, איז א סימן אז ווען עס קומט צו תנאים זאגט מען נישט מכלל הן אתה שומע לאו, ס'ארבעט נישט אזוי, נאר טאמער א מענטש מאכט א תנאי און ער זאגט נישט דאס פארקערטע, ער זאגט נישט וואס עט געשען טאמער מען נישט מקיים די תנאי, דעמאלטס איז די זאך וואס ער האט געזאגט געשענט אפילו אנעם תנאי, פשט למשל ביי משה רבינו ווען משה רבינו וואלט נאר געזאגט פאר די בני גד בני ראובן אז טאמער עטס גייטס אריין קיין ארץ ישראל קריגט עטס דעם שטח, און ער וואלט נישט געזאגט וואס געשענט אז נישט, דעמאלטס וואלט געווען אז זיי וואלטן געקריגט דעם שטח סיי צו זיי גייען אריין סיי צו זיי גייען נישט אריין, ווייל מען זאגט נישט מכלל הן אתה שומע לאו. יעצט אבער אז משה רבינו האט אויסגעפירט וואס עט זיין אז נישט, טאמער עטס גייטס נישט אריין, קריגט עטס נישט דעם שטח, נאר עטס קריגט א שטח צוזאמען מיט יעדעם, איז יעצט ווייס איך טאקע דאס איז שוין א געהעריגע תנאי, און יעצט זאגט מען טאקע אז טאמער כלל ישראל גייט אריין, טאמער בני גד בני ראובן גייען אריין קריגן זיי דעם ארץ הגלעד, און טאמער נישט, קריגן זיי נישט דעם ארץ הגלעד זיי קריגן א שטח, צוזאמען מיט די רעשט פון כלל ישראל. אזוי זאגט ר' מאיר אז פון דא זעהט מען אויף אלע תנאים א מענטש מאכט א תנאי דארף ער אלעמאל זאגן איין וועג און אויך די אנדערע וועג טאמער עסט טון אזוי עט זיין אזוי און טאמער נישט עט זיין דאס פארקערט מען דארף זאגן ביידע עס דארף זיין א תנאי כפול ווייל מען זאגט נישט מכלל הן אתה שומע לאו אזוי זאגט ר' מאיר. רבי חנינא בן גמליאל אומר, רבי חנינא בן גמליאל קריגט זיך, זאגט רבי חנינא בן גמליאל צריך הדבר לאמרו, שאלמלא כן יש במשמע שאפילו בארץ כנען לא ינחלו. פשט, זאגט ר' חנינא בן גמליאל, ביסט נישט גערעכט, פשט אוודאי דארף מען נישט האבן קיין תנאי כפול, פארוואס? ווייל נארמאל זאגט מען מכלל הן אתה שומע לאו, א מענטש זאגט איין וועג ווייס איך אליין אז דאס איז פארקערט, למשל ביי אונזער משנה די פריערדיגע משנה א מענטש איז מקדש א פרוי על מנת שיש לי בית כור איז דארף ער נישט זאגן און טאמער כ'האב נישט קיין בית כור איז די פרוי נישט מקודשת, איך פארשטיי דאס אליין, טאמער האט ער א בית כור איז די פרוי מקודשת און אז נישט נישט, מען דארף נישט זיין א גרויסע חכם אויף דעם, איי טאמער מען זאגט מכלל הן אתה שומע לאו, איז פארוואס האט משה רבינו כופל געווען דעם תנאי? וואלט ער געקענט נאר זאגן די ערשטע חלק אז טאמער די בני גד בני ראובן גייען אריין ארץ ישראל קריגן זיי די ארץ הגלעד, כ'העב אליין פארשטיין אז נישט נישט. זאגט רבי חנינא בן גמליאל ניין, דא האט משה רבינו געמוזט כופל זיין דעם תנאי, ווייל איך וואלט טאקע נישט געוואוסט וואס טוט מען דא אז נישט. פשט כ'וואלט געקענט אפשר זאגן אז טאמער בני גד בני ראובן גייען אריין ארץ ישראל קריגן זיי זייער שטח אין ארץ הגלעד, און אז נישט, אז זיי גייען נישט אריין ארץ ישראל, קריגן זיי גארנישט. ווייל זיי האבן זיך נישט צוגעשטעלט, מען האט געהייסן זיי זאלן זיך צושטעלן, זיי האבן זיך נישט צוגעשטעלט, קריגט עטס גארנישט, נישט אין ארץ הגלעד, נישט אין ארץ ישראל, אזוי וואלט מען געקענט זאגן, פארדעם האט משה רבינו געדארפט מסביר זיין אז ניין, נישט דאס מיין איך, משה רבינו האט געדארפט זאגן אז אז נישט, אז עטס גייטס נישט אריין, קריגט עטס א חלק אזוי ווי אלע שבטים קריגן, א חלק אין ארץ ישראל, א חלק אין ארץ הגלעד, א צוועלפטל פון יעדע זאך. איז פאר דעם האט משה רבינו דא כופל געווען אבער נישט ווייל מען זאגט מכלל מען זאגט נישט מכלל הן אתה שומע לאו מען זאגט אוודאי יא מכלל הן אתה שומע לאו און ביי א פשוטע סארט תנאי פעלט טאקע נישט אויס כופל צו זיין ווייל טאמער מען קען אליין פארשטיין מכלל הן אתה שומע לאו דארף מען נישט כופל זיין דעם תנאי אזוי זאגט ר' חנינא בן גמליאל זאגט די הייליגע גמרא שפיר קאמר ליה ר' חנינא בן גמליאל לר' מאיר וואס ענטפערט ר' מאיר אויף דעם ר' חנינא בן גמליאל האט דאך א געוואלדיגע טענה משה רבינו האט געמוזט כופל זיין דעם תנאי ווייל טאמער ער וואלט נישט כופל געווען וואלט מען נישט פארשטאנען וואס די תנאי איז, איז סך הכל האט מסביר געווען דא וואס די תנאי איז, נישט פשט ווייל מען מוז כופל זיין, נישט ווייל מען זאגט נישט מכלל הן אתה שומע לאו. ענטפערט די גמרא אמר לך ר' מאיר, ר' מאיר קען ענטפערן נישט ריכטיג, משה רבינו האט נישט געדארפט זאגן די לשון ס'האט געזאגט, ווייל אי סלקא דעתך לאו לתנאי כפול הוא דאתא, לכתוב ואם לא יעברו ונאחזו בתוככם בארץ כנען למה לי, שמע מינה לתנאי כפול הוא דאתא. פשט ענטפערט ר' מאיר אז ביסט נישט גערעכט ווייל דער לשון וואס משה רבינו זאגט איז זייער א לאנגע לשון פשט ר' מאיר זאגט צו ר' חנינא טאמער דו ביסט גערעכט אז די איינציגסטע סיבה וואס משה רבינו האט כופל געווען דעם תנאי איז ווייל ווען ער וואלט נישט כופל געווען וואלט איך נישט געוואוסט וואס צו טון דא טאמער זיי גייען נישט אריין ארץ ישראל איך וואלט געזאגט זיי קריגן גארנישט איז אויב אזוי זאגט ר' מאיר פארוואס האט משה רבינו געדארפט זאגן ואם לא יעברו חלוצים אתכם טאמער זיי גייען נישט אריין ארץ ישראל ונאחזו בתוככם בארץ כנען קריגן זיי א חלק צוזאמען מיט אלע פון ענק בארץ כנען, וואס האט אויסגעפעלט אזא לאנגע לשון? וואס האט געקענט זיין די טעות? וואס האט ר' חנינא געזאגט? ר' חנינא האט געזאגט אז ווען נישט משה רבינו איז כופל דעם תנאי, וואלט מען געקענט א טעות האבן אז די בני גד ובני ראובן קריגן גארנישט. איז אויב אזוי זאגט ר' מאיר, וואלט משה רבינו געקענט זאגן, כדי נישט צו האבן אזא טעות, וואלט משה רבינו געקענט זאגן, ואם לא יעברו חלוצים אתכם, טאמער זיי גייען נישט אריין אין ארץ ישראל, ונאחזו בתוככם, קריגן זיי א חלק, צוזאמען מיט די רעשט פון ענק, וואס פעלט אויס ס'זאל צולייגן בארץ כנען. איך פארשטיי אליין, איך ווייס אליין, פיין, כ'קען נישט מאכן די טעות וואס כ'האב פריערט געמאכט, כ'קען זיך נישט איינרעדן אז זיי קריגן גארנישט, און זיי קריגן יא, וואס קריגן זיי? פארשטיי, איך פארשטיי אליין וואס זיי קריגן, זיי קריגן די זעלבע זאך וואס יעדער קריגט, וואס דארף משה רבינו צולייגן בארץ כנען? נאר וואס דען? זאגט ר' מאיר, די איבעריגע ווערטער בארץ כנען, איז ווייל משה רבינו האט געדארפט קלאר מפרש זיין די תנאי כפול, קלאר זאגן וואס געשענט אז עטס גייטס יא אריין, און וואס געשענט אז עטס גייטס נישט אריין, ווייל מ'זאגט נישט, מכלל הן אתה שומע לאו, און ממילא האט משה רבינו געדארפט זאגן אז טאמער זיי גייען נישט אריין קריגן זיי א חלק בארץ כנען פשט זיי קריגן נישט ארץ הגלעד, פשט משה רבינו האט געמוזט כופל זיין דעם תנאי, פון דא זעהט מען אז מען מוז מאכן א תנאי כפול אז מען מאכט נישט קיין תנאי כפול איז די גאנצע תנאי גארנישט ווערט, ווייל משה רבינו האט נישט געדארפט זאגן דעם איבעריגע לשון. זאגט די גמרא יעצט ור' חנינא בן גמליאל אמר וואס ענטפערט ר' חנינא בן גמליאל אויף דעם? זאגט רבי חנינא בן גמליאל ביסט אויך נישט גערעכט משה רבינו האט געמוזט זאגן בארץ כנען נישט ווייל מען זאגט נישט מכלל הן אתה שומע לאו נישט ווייל אן דעם וואלט נישט געווען קיין תנאי נאר משה רבינו האט עס געדארפט זאגן ווייל אנישט וואלט מען געקענט האבן א צווייטע טעות אי לא כתב רחמנא בארץ כנען הוה אמינא ונאחזו בתוככם בארץ גלעד אבל ארץ כנען כלל לא פשט זאגט רבי חנינא ווייסט פארוואס משה רבינו האט געזאגט בארץ כנען ווייל ווען נישט ווען משה רבינו וואלט נאר געזאגט ואם לא יעברו חלוצים אתכם ונאחזו בתוככם וואלט איך געזאגט אזוי, טאמער בני גד און ראובן גייען אריין, קריגן זיי דעם ארץ הגלעד, טאמער זיי גייען נישט אריין ארץ ישראל, דעמאלטס ונאחזו בתוככם, דעמאלטס קריגן זיי א חלק פון ארץ הגלעד, די צוועלעפטל וואס קומט זיי במילא, ווייל ביי די חלק אויף ארץ הגלעד האבן זיי דאך געהאלפן מלחמה האלטן, דארט זענען זיי דאך נאך געווען, איז דארט קריגן זיי א צוועלעפטל, אבער אין ארץ כנען קריגן זיי גארנישט, ווייל דארט האבן זיי נישט מלחמה געהאלטן, אזוי וואלט איך געקענט זאגן, דערפאר דארף משה רבינו זאגן ונאחזו בתוככם בארץ כנען, אז ניין, טאמער זיי גייען נישט מלחמה האלטן, קריגן זיי א חלק א צוועלעפטל דא און א צוועלעפטל דארט, ארץ הגלעד קריגן זיי נישט, אבער א צוועלעפטל פון ביידע חלקים קריגן זיי. און ממילא ווייטער, די סיבה וואס משה רבינו זאגט בארץ כנען איז פשוט צו מפרש זיין דא וואס איז די תנאי, ווייל אן דעם וואלט איך נישט געוואוסט, נישט ווייל מען דארף א תנאי כפול, און אין הכי נמי אבער א פלאץ וואס כ'קען אליין וויסן מכלל הן אתה שומע לאו, פעלט טאקע נישט אויס קיין תנאי כפול. זאגט אונזער גמרא, ור' מאיר, וואס ענפערט ר' מאיר אויף דעם? זאגט די גמרא ר' מאיר האלט בתוככם, כל היכא דאית לכו משמע, ר' מאיר זאגט ווייטער אז מ'דארף נישט די ווארט בארץ כנען אויף דעם, ווייל די ווארט בתוככם אליין מיינט זיי קריגן א חלק צוזאמען מיט אלע פון ענק, סיי אין ארץ הגלעד קריגן זיי א צוועלעפטל, סיי אין ארץ כנען קריגן זיי א צוועלעפטל, איך ווייס דאס אלץ אליין, פארוואס דארף משה רבינו מוסיף זיין די ווערטער בארץ כנען? איז א ראיה אז מ'דארף האבן א תנאי כפול, אן א תנאי כפול איז קיין תנאי נישט דא, ווייל מ'זאגט נישט מכלל הן אתה שומע לאו. ברענגט יעצט די גמרא, תניא, א ברייתא, וואס אין די ברייתא גייט מען זעהן אז רבי חנינא ברענגט א משל צו זיין שיטה, רבי חנינא גייט דא ברענגען א משל וואס אין די משל זעהט מען אויך די נקודה, אז ס'דא אמאל א מענטש מוז מאכן א תנאי כפול ווייל אז נישט ווייסט מען טעכניש נישט וואס ער מיינט, און ממילא דארף ער זיך מסביר זיין, איז ווי זעהט מען אזא משל, אמר רבי חנינא בן גמליאל משל למה הדבר דומה, לאדם שהיה מחלק נכסיו לבניו, ס'איז א משל צו א מענטש וואס האט געהאט דריי זינען, און ער האט געוואלט צוטיילן זיינע נכסים צווישן זיינע זינען, ער האט געהאט דריי שטחים, דריי שטיקלעך קרקע, האט ער געזאגט אזוי, אמר, פלוני בני יירש שדה פלונית, מיין ערשטן זון קריגט די ערשטע שטיקל קרקע, דער צווייטער, פלוני בני יירש שדה פלונית, קריגט דעם צווייטן שטיקל קרקע, ביי די דריטע זון האט ער צוגעלייגט א תנאי, ופלוני בני יתן מאתים זוז, ויירש שדה פלונית טאמער ער באצאלט צוויי הונדערט זוז קריגט ער דעם דריטן שטיקל קרקע. יעצט איידער מען גייט דא ווייטער אין די משל אין די ברייתא, וואס וואלט געווען טאמער דער טאטע הערט יעצט אויף צו רעדן? איז וואס וואלט איך געזאגט מכלל הן אתה שומע לאו? וואס איז טאמער דער דריטער זון באצאלט נישט צוויי הונדערט זוז? איז ווייס איך טאקע נישט וואס די דין. פשט דער טאטע דארף דא מפרש זיין דעם תנאי, ווען דער טאטע איז נישט מפרש דא וואס געשענט טאמער נישט, וואלט איך געזאגט אזוי אז די ערשטע שטיקל קרקע גייט זיכער צו די ערשטע זון, די צווייטע שטיקל קרקע גייט זיכער צו די צווייטע זון. די דריטע שטיקל קרקע, טאמער די דריטע זון וויל עס, זאל ער באצאלן צוויי הונדערט זוז. און טאמער ער וועט נישט באצאלן צוויי הונדערט זוז, קריגט ער עס נישט, נאר וואס קריגט ער אנשטאטס דעם? ער קריגט נאר א דריטל פונעם דריטן שטיקל קרקע. פשט, בעצם וואלט מען געדארפט צוטיילן אלע נכסים צווישן אלע ברודערס. דער טאטע האט אבער קלאר געזאגט די ערשטע צוויי וויל ער נישט מען זאל צוטיילן. די ערשטע קריגט די ערשטע, די צווייטע קריגט די צווייטע, וואס טוט מען מיט די דריטע? איז די דריטע וועט מען יא צוטיילן טאמער די דריטע זון העט נישט באצאלן, אזוי וואלט איך געזאגט, אבער די טאטע וויל נישט דאס זאל געשען, די טאטע וויל נישט אז טאמער די זון באצאלט נישט זאל ער נאר קריגן א דריטל פונעם דריטן פעלד, און ממילא איז די טאטע מפרש, זאגט די טאטע ואם לא יתן, טאמער די דריטע זון שטעלט זיך נישט צו, ער באצאלט נישט די צוויי הונדערט זוז, יירש עם אחיו בשאר נכסים, ירש'נט ער צוזאמען מיט די רעשט פון די ברידערס אין אלע נכסים, פשט דעמאלטס קריגט יעדער איינער א דריטל פון אלעס, פשט דער דריטער זון העט אויך קריגן א דריטל פונעם ערשטן נכס, פונעם צווייטן נכס און פונעם דריטן נכס. איז פירט רבי חנינא אויס, מי גרם לו לירש עם אחיו בשאר נכסים, ווער האט גורם געווען אז דער זון זאל קענען ירש'ן א דריטל פון אלעס, כפילו גרם לו, דאס אז דער טאטע האט כופל געווען די תנאי, בשעת דער טאטע האט געמוזט דא כופל זיין די תנאי, טאמער דער טאטע וואלט נישט כופל געווען דעם תנאי, וואלט דער דריטער זון נאר געקריגן א דריטל פונעם דריטן נכס און די ערשטע צוויי וואלט ער בכלל נישט געזען. יעצט אז די טאטע האט קלאר געזאגט נישט אזוי די פשט די טאטע האט מפרש געווען די תנאי דאס איז די משל און די נמשל איז משה רבינו די בני גד ובני ראובן און כלל ישראל פשט כלל ישראל איז דומה צו די ערשטע צוויי ברידערס וואס די כלל ישראל קריגן ארץ ישראל די ערשטע צוויי ברידערס קריגן דעם ערשטן די ערשטע שטח מיט די צווייטע שטח די בני גד ובני ראובן איז אזוי ווי די דריטע ברידער אזוי ווי ביי די דריטע ברידער האט די טאטע געמאכט א תנאי ער דארף באצאלן צוויי הונדערט זוז די זעלבע זאך בני גד ובני ראובן, משה רבינו האט געמאכט א תנאי מיט זיי אז זיי דארפן מלחמה האלטן, און דער טאטע האט געזאגט טאמער דער זון באצאלט נישט דעמאלטס קריגט ער א חלק צוזאמען מיט יעדעם, און די זעלבע זאך משה רבינו האט געדארפט צולייגן אז טאמער די בני גד און בני ראובן עלן נישט באצאלן פשט זיי עלן נישט מלחמה האלטן, דעמאלטס קריגן זיי א חלק מיט יעדעם, דעמאלטס קריגן זיי א חלק אין ארץ כנען און א חלק אין ארץ הגלעד, א צוועלעפטל פון יעדע, אבער ווען משה רבינו וואלט דאס נישט צוגעלייגט וואלט איך געזאגט אזוי ווי רבי חנינא האט פריערט געזאגט אז אין ארץ הגלעד קריגן זיי א צוועלעפטל, אבער אין די רעשט פון די נכסים, פשט אין ארץ כנען, דארט קריגן זיי גארנישט, פארדעם האט משה רבינו געדארפט קלאר זאגן נישט אזוי אז אין ארץ כנען קריגן זיי אויך א חלק. פרעגט אבער די גמרא, ולא דמיא משל למתניתין, דער משל וואס ר' חנינא געבט דא אין די ברייתא איז אינגאנצן אנדערש פון וואס ער רעדט ביי אונז אין משנה, ווייל התם קתני יש במשמע שאפילו בארץ כנען לא ינחלו, פשט אין די משנה זאגט ר' חנינא צו ר' מאיר אז ווען נישט משה רבינו איז כופל דעם תנאי, וואס וואלט איך געזאגט? וואלט איך געזאגט אז די בני גד און בני ראובן קריגן גארנישט, נישט אין ארץ כנען און נישט אין ארץ הגלעד, פארדעם האט משה רבינו געדארפט כופל זיין דעם תנאי, אזוי זאגט ר' חנינא אין די משנה, אלמא וואס זעען מיר דא? אז כפילה לארץ גלעד נמי מהני אז די סיבה וואס משה רבינו האט געדארפט כופל זיין דעם תנאי לויט ר' חנינא איז כדי צו זאגן אז די בני גד און בני ראובן טאמער זיי גייען נישט אריין אין ארץ ישראל קריגן זיי יא חלקים זיי קריגן סיי א צוועלעפטל פון ארץ הגלעד און סיי א צוועלעפטל אין ארץ כנען, אזוי איז משמע אין די משנה, אבער והכא קתני וואס איז משמע דא אין די משל פון די ברייתא, אז וואס זאגט וואס שטייט אין די ברייתא מי גרם לו לירש עם אחיו בשאר נכסים כפילו גרם לו אלמא כפילה לשאר נכסים הוא דקא מהני, פשט, אין די משל זעהט מען אז ווען די טאטע וואלט נישט כופל געווען דעם תנאי וואס וואלט איך געזאגט? וואלט איך געזאגט אז די דריטע זון קריגט נאר א דריטל פונעם דריטן נכס, ער קריגט נישט קיין שום חלק אין די ערשטע צוויי נכסים, נאר א דריטל פונעם דריטן נכס, דאס איז די משל, יעצט צוריק צו אונזער נמשל, קומט אויס אז טאמער משה רבינו וואלט נישט כופל געווען די תנאי וואלט איך געזאגט אז בני גד ובני ראובן קריגן נאר א צוועלעפטל אין ארץ הגלעד אבער אין ארץ כנען קריגן זיי גארנישט, און וואס גייט דא פאר? אין די משנה איז משמע פון ר' חנינא אז טאמער משה רבינו וואלט נישט כופל געווען די תנאי וואלט איך געזאגט אז זיי קריגן גארנישט נישט, נישט אין ארץ הגלעד און נישט אין ארץ כנען, אין די ברייתא זעט מען פלוצלינג אנדערע ווערטער, אז ווען משה רבינו וואלט נישט כופל געווען די תנאי וואלט איך געזאגט אז אין ארץ כנען קריגן זיי גארנישט, אבער אין ארץ הגלעד דאס וואלט איך אליין פארשטאנען אז אוודאי א צוועלעפטל אין ארץ גלעד קריגן זיי, איז וואס האט זיך פלוצלינג דא געטוישט? ענטפערט די גמרא לא קשיא כ'וועל דיר זאגן וואס האט זיך געטוישט, הא מקמי דנימא ליה רבי מאיר ונאחזו, הא לבתר דנימא ליה רבי מאיר ונאחזו פשט די גאנצע שקלא וטריא וואס מען האט פריערט געהאט אין די גמרא, דאס האט זיך געטוישט, פשט אין די משנה איז געווען פארדעם וואס רבי חנינא האט געהאט א שקלא וטריא מיט רבי מאיר, פשט רבי חנינא האט פארשטאנען פון רבי מאיר אז ר' מאיר לערנט ארויס די גאנצע דין פון תנאי כפול לערנט ער ארויס פון די תנאי פון די בני גד ובני ראובן, איז אויף דעם זאגט רבי חנינא צו ר' מאיר, ביסט נישט גערעכט, פשט קענסט פון דארט גארנישט ארויסלערנען, ווייל די סיבה וואס משה רבינו האט כופל געווען די תנאי איז ווייל ווען ער וואלט נישט ווען כופל געווען וואלט איך געזאגט אז בני גד ובני ראובן קריגן גארנישט, יעצט אז ער האט כופל געווען ווייס איך אז זיי קריגן יא חלקים, איז דאס איז געווען אין די משנה, אבער שפעטער האבן מיר געזען דעם סוגיא אז ס'איז געווען א שקלא וטריא נאכדעם צווישן ר' מאיר און ר' חנינא, פשט, מען האט געפרעגט, די גמרא האט געפרעגט וואס ענטפערט ר' מאיר אויף דעם, האט ר' מאיר געזאגט ניין איך פארשטיי אז משה רבינו האט געדארפט עפעס כופל זיין ווייל אנישט וואלט איך טאקע געקענט האבן די טעות אז בני גד ובני ראובן קריגן גארנישט אבער ר' מאיר האט געזאגט אויב אזוי וואלט גענוג געווען אז משה רבינו זאגט ואם לא יעברו ונאחזו בתוככם וואס דארף ער אויך זאגן בארץ כנען פשט ונאחזו בתוככם אליין וואלט איך געוואוסט אז בני גד ובני ראובן קריגן א חלק טאמער זיי גייען נישט אריין אין ארץ ישראל איז וואס האט ר' חנינא געענטפערט אויף דעם האט ר' חנינא געענטפערט ניין אז ונאחזו בתוככם איז אויך נישט גענוג, ווייל פון ונאחזו בתוככם וואלט איך נאר געוואוסט אז טאמער זיי גייען נישט אריין אין ארץ ישראל קריגן זיי א צוועלעפטל פון ארץ גלעד, ווי ווייס איך אבער אז זיי קריגן אויך א צוועלעפטל פון ארץ כנען, פארדעם דארף שטיין בארץ כנען. איז די ברייתא שטימט נאכדעם וואס איך ווייס די שקלא וטריא פשט, נאכדעם וואס איך ווייס אז ונאחזו בתוככם קומט לאזן הערן אז די בני גד ובני ראובן קריגן א צוועלעפטל פון ארץ הגלעד, זאגט ר' מאיר דאס איז נאך אלץ נישט גענוג, משה רבינו האט נאך אלץ געדארפט מוסיף זיין בארץ כנען אז זיי קריגן אויך א צוועלעפטל פון ארץ כנען, און דאס איז טאקע דומה צו די משל, פשט ווען נישט דער טאטע וואלט כופל געווען די תנאי, וואלט איך געזאגט אז דער דריטע זון קריגט נאר א דריטל פונעם דריטן נכס, פון די ערשטע צוויי קריגט ער נישט קיין חלק, פארדעם האט ער געדארפט כופל זיין אז פון די ערשטע צוויי קריגט ער אויך, דאס איז דומה צו די נמשל אז ווען נישט משה רבינו זאגט בארץ כנען, ווען נישט איז אינגאנצן כופל דא די תנאי וואלט איך געזאגט אז די בני גד ובני ראובן קריגן נאר א צוועלעפטל, פון ארץ הגלעד וואס דארט האבן זיי לוחם געווען, אבער אין ארץ כנען וואלטן זיי גארנישט באקומען, דערפאר דארף שטיין אויך בארץ כנען אבער פון דא לערנט מען נישט ארויס אז מען דארף האבן א תנאי כפול ווייל אלגעמיין זאגט מען מכלל הן אתה שומע לאו. קומט אויס למעשה אזוי האבן מיר דא א מחלוקת צווישן ר' מאיר און ר' חנינא צו מען דארף האבן א תנאי כפול צו נישט, פרעגט אונז די גמרא בשלמא לר' מאיר גאנץ גוט לויט ר' מאיר וואס ר' מאיר האלט אז איבעראל דארף מען האבן א תנאי כפול היינו דכתיב שטימט דאס וואס שטייט אין פסוק ווען די אייבערשטער זאגט דארט פאר קין, אם תיטיב שאת אז טאמער דעסט פארעכטן דיינע וועגן איז שאת וועסטו קריגן שכר ואם לא תיטיב טאמער נישט לפתח חטאת רובץ ווארט דיך אן עונש איז פשט ס'א תנאי כפול אבער אלא ר' חנינא למה לי לויט ר' חנינא אז מכלל הן אתה שומע לאו וואלט געווען גענוג געווען אז דער באשעפער זאגט אם תיטיב שאת טאמער דעסט פארעכטן דיינע וועגן וועסטו קריגן שכר און איך פארשטיי אליין אז נישט נישט אז נישט וועסטו קריגן א עונש זאגט די גמרא ניין ווייטער די סיבה וואס די רבונו של עולם האט דא כופל געווען איז נישט ווייל אלגעמיין דארף מען א תנאי כפול נאר ווייל דא קען איך נישט זאגן מכלל הן אתה שומע לאו ווייל סלקא דעתך אמינא דא וואלט איך געזאגט אם תיטיב אגרא. איך וואלט געזאגט אז ווען די אייבערשטער זאגט נאר אם תיטיב שאת איז פשט טאמער דעסט פארעכטן דיינע וועגן קריגסטו שכר אבער אם לא תיטיב טאמער פארעכטסט נישט דיינע וועגן וואלט איך געזאגט לא אגרא ולא דינא קריגסט נישט קיין שכר אבער עונש אויך נישט פארדעם קא משמע לן פאר דעם דארף די אייבערשטער אויך צולייגן ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ אבער אוודאי נארמאל דארף מען נישט האבן קיין תנאי כפול פרעגט די גמרא נאך א קשיא בשלמא לר' מאיר היינו דכתיב אז תנקה מאלתי אלא ר' חנינא בן גמליאל למה לי פשט אזוי, אין פסוק שטייט אז ווען אברהם אבינו האט געשיקט אליעזר זאל גיין טרעפן א פרוי פאר יצחק, איז אליעזר טרעפט זיך דארט מיט די משפחה פון רבקה, און ער פארציילט דארט פאר די משפחה אז זיין האר אברהם אבינו האט אים באשוואוירן, די לשון הפסוק איז, וישביעני אדוני לאמר, מיין האר אברהם האט מיר באשוואוירן לא תקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי יושב בארצו, אם לא אל בית אבי תלך ואל משפחתי ולקחת אישה לבני, פשט אברהם אבינו האט באשוואוירן אליעזר אז ער זאל נישט גיין טרעפן א פרוי פון די כנעניים, נאר וואס דען ער זאל גיין צו זיין משפחה צו אברהם'ס משפחה פון דארט זאל ער טרעפן א פרוי. פשט, אברהם אבינו באשווערט דא אליעזר אז גיי צו מיין משפחה טרעפן א פרוי, און ווי לאנג דו גייסט נישט צו מיין משפחה טרעפן א פרוי, טארסטו נישט נעמען א פרוי פון די כנעניים. טאמער דו וועסט גיין צו מיין משפחה און וועסט נישט טרעפן, ווייס איך אליין, פארשטיי איך אליין אז די שבועה איז שוין נישט חל, דעמאלטס אוודאי קען ער זוכן ביי די כנעניים, אבער קודם זאגט אברהם אבינו פאר אליעזר גיי זוך ביי מיך אין משפחה. יעצט וואס שטייט ווייטער אין פסוק? שטייט ווייטער אין פסוק ואומר אל אדוני, זאגט אליעזר כ'האב געזאגט פאר אברהם אולי לא תלך האישה אחרי, וואס איז טאמער די פרוי וועט נישט וועלן גיין מיט מיר? איז דעמאלטס שטייט ווייטער ויאמר אלי, אז אברהם אבינו האט געזאגט פאר אליעזר אז תנקה מאלתי כי תבוא אל משפחתי ואם לא יתנו לך איז והיית נקי מאלתי דעמאלטס איז די שבועה נישט חל, פשט טאמער דו פרובירסט און דו טרעפסט נישט דעמאלטס איז אויס שבועה קענסט צוריק גיין צו די כנענים טרעפן פון דארט א מיידל. יעצט לכאורה פארוואס האט געדארפט זיין דא די געדאפלטע שבועה, לויט ר' חנינא אז מכלל הן אתה שומע לאו, וואלט גענוג געווען אז אברהם אבינו איז משביע אליעזר, גיי קודם צו מיין משפחה טרעפן א פרוי איידער דו גייסט צו די כנענים, איך וועל אליין פארשטיין אז טאמער ער טרעפט נישט איז נישט דא קיין שבועה קען ער גיין צו די כנענים, איז וואס פשט לויט ר' חנינא? ענטפערט די גמרא אז אוודאי האט נישט אויסגעפעלט לויט ר' חנינא צו כופל זיין די תנאי דא, אבער די סיבה וואס אברהם אבינו האט כופל געווען איז אלס א צווייטע סיבה איצטריך, סלקא דעתך אמינא היכא דניחא לה לדידה ולא ניחא ליה לדידהו, מייתי בעל כרחייהו, קא משמע לן, פשט, ווען נישט אברהם אבינו לייגט צו די ווערטער ואם לא יתנו לך והיית נקי מאלתי, וואלט איך געזאגט אז וואס איז טאמער אליעזר גייט ער טרעפט א מיידל, די מיידל איז מסכים חתונה צו האבן מיט יצחק אבער די משפחה וויל נישט, איז היות וואס ער איז מושבע צו ברענגען א מיידל פון די משפחה זאל ער אנכאפן די מיידל און איר שלעפן בעל כרחה, פארדעם זאגט אברהם אבינו ניין, אז טאמער די משפחה איז נישט מסכים, ואם לא יתנו לך, טאמער די משפחה איז נישט מסכים, דעמאלטס והיית נקי מאלתי דעמאלטס דארפסטו נישט צווינגען די מיידל, נאר קענסט טרעפן א מיידל פון די כנעניים, איז פאר דעם האט אברהם אבינו צוגעלייגט די ווערטער אבער אין הכי נמי, נארמאל דארף מען נישט קיין תנאי כפול ווייל מכלל הן אתה שומע לאו, איז דרך אגב פרעגט אבער די גמרא אם לא תאבה האשה למה לי, פשט מען זעהט דא א שינוי אינעם לשון פון וואס אברהם אבינו האט משביע געווען אליעזר און פון די לשון וואס אליעזר פארציילט אז אברהם אבינו האט אים משביע געווען, פשט ווען אברהם אבינו איז משביע אליעזר ווען ער באשווערט אים, זאגט ער אם לא תאבה האשה טאמער די פרוי וויל נישט גיין מיט דיר דעמאלס ונקית משבועתי זאת ביסטו פטור פונעם שבועה אבער וואס פארציילט אליעזר? אליעזר פארציילט אז אברהם אבינו האט אים געזאגט ואם לא יתנו לך אז טאמער די משפחה טוען נישט געבן דעמאלס איז ער פטור פונעם שבועה און פארוואס האט ער געטוישט די לשון? לכאורה איז משמע אז אברהם אבינו האט געזאגט ביידע אם לא תאבה און אויך אם לא יתנו אבער וואס איז טאקע פשט פארוואס טאקע האט אברהם אבינו געזאגט די ביידע לשונות ענטפערט די גמרא איצטריך ווייל סלקא דעתך אמינא היכא דניחא להו לדידהו ולא ניחא לה לדידה, נייתי בעל כרחה. פשט איך וואלט געזאגט די זעלבע זאך פארקערט וואס איז טאמער די משפחה איז מסכים צום שידוך אבער די מיידל וויל נישט? וואלט איך געזאגט אז אליעזר איז מושבע אנצוכאפן די מיידל איר צוריקצושלעפן. קא משמע לן, פארדעם האט אברהם אבינו אויך געזאגט אם לא תאבה האשה אז טאמער די פרוי וויל נישט שלעפ איר נישט צוריק, נאר דעמאלטס ביסטו פטור פונעם שבועה. קענסט טרעפן א פרוי פון די כנעניים